אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק ווי עס איז זיך געווען א רייבעריי צווישן ישראל און יהודה ווער האט צוריק געברענגט קודם די מלך, יעצט זעהן אונז אז פון די רייבעריי איז נישט געווען סתם א וויכוח פון ווערטער, עס האט זיך אויך ארויסגעלאזט פון דעם א שטיקל מרידה, נישט קלאר וואס די מרידה איז געווען פארוואס פארווען אבער אזוי שטייט דארט איז געווען א איש בליעל א חברה מאן א רשע האט געהייסן שבע בן בכרי ער איז געווען א איש ימיני א בנימין מענטש, ס'הייסט זעהט אויס פון די חשובע משפחות אזוי ווי שאול. האט ער געבלאזן שופר, ער זאגט נו, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לאהליו ישראל, לאז דיך אפ מיט דעם דוד, יעדער איינער זאל זיך גיין צו זיך אינדערהיים. וכך הוה, כל ישראל, דאס הייסט יעדער איינער חוץ פון יהודה, איז געגאנגען נאך שבע בן ברכי, איש יהודה זענען געבליבן זייער מלך מן הירדן עד ירושלים, דאס הייסט די גאנצע געגנט וואו יהודה וואוינט פון די ירדן ביז ירושלים איז געבליבן מיט דוד. אינמיטן פארציילט דער פסוק, איך ווייס נישט פארוואס איז, אקעי, שטייט דא, ווען דוד איז צוריק קומען צו זיך אינדערהיים אין ירושלים האט ער גענומען די צען פלגשים וואס האבן געלערנט דוד האט זיי געלאזט לשמור על הבית, למעשה אבשלום האט זיי בועל געווען צו ווייזן זיין מלוכה, דעמאלטס איז געווען די עצה פון אחיתופל אז דוד המלך האט פארשטאנען אז ער קען זיי מער נישט נוצן, ער קען זיי נישט שלאפן מיט זיי, האט ער זיי געלייגט אין א בית משמרת, עפעס א שטוב, מען האט זיי אפגעהיטן אזוי ווי די פלגשי המלך, אבער ואליהם לא בא, ער איז נישט געקומען צו זיי, זיי זענען געבליבן צרורות עד יום מותן, אלמנות חיות לעבעדיגע אלמנות, דאס הייסט נישט דוד און נישט קיינער אנדערש קען זיך נישט באנוצן, קען זיך נישט קומען צו זיי. אקעי, כל פנים גיין אונז צוריק צו די מעשה, איז דא דא די מרידה פון שבע בן ברכי, זאגט דוד פאר עמשא, גיי כאפ רוף צאם די איש יהודה, די סאלדאטן, די עולם פאר דריי טעג, און איך שטיי דא און ווארט איך זאלסט צוריק קומען, אזוי איז געגאנגען, ביז דערווייל איז געגאנגען, האט זיך אביסל פארשפעטיגט, ער איז נישט געווען דריי טעג איז ער נישט געקומען, אז דוד זעהט אז עמשא קומט נישט, זעהט אויס אז ער האט שוין אנגעהויבן חושש זיין, אפשר איז ער נישט אזוי נאמן, אדער אנדערע האבן זיכער חושש געווען. האט געזאגט פאר אבישי, ס'איז צרות, יעצט גייט שבע בן בכרי איז דא א מורד, ער גייט זיין ערגער פון אבשלום, ס'הייסט אבשלום איז כאטש א זון, איך ווייס מ'קען זיך נאך עפעס רחמנות האבן, ער איז סתם עפעס א פרעמדער, נעם די אלע עבדים וואס איז דא דא און לויף אים נאך, ער גייט קען נאך טרעפן אפילו עפעס א ערים בצורות, עפעס א באפעסטיגטע שטאט, זיך באהאלטן דארט און זאל זיך נישט קיין עצה געבן. אזוי ווי ס'איז טאקע געשען למעשה. שוין איז געגאנגען יואב מיט אבישי מיט זיינע חברה מיט נאך כרתי פלתי נאך גיבורים, חברה וואס המלך דוד האט געהאט, און געגאנגען נאכלויפן פאר דעם שבע בן בכרי. זיי זענען אויפן וועג, ס'איז געווען ביי עם האבן הגדולה שבגבעון, דארט איז געווען א ידוע'דיגע פלאץ, זיי טרעפן זיי עמשא, עמשא קומט און ער ברענגט זעהט אויס צוריק מענטשן, נישט קלאר. און יואב איז געגאנגען דארט, ער איז געווען אנגעטון זיין שווערד, און דער פסוק פארציילט, אויך מ'דארף וויסן פשט'ן וואס די דיטעילס מיינען, אבער ער איז געווען אנגעטון זיין פערד, זיין שווערד, אזוי נאנט צו זיין, נאנט צו אים על מתניו, אבער ער האט זיך געגעבן א א שלום עליכם פאר א פאר עמשא, און ער האט געגעבן נעמען זיין רעכטע האנט פאר עמשא'ס בערד, בארד, ער זאל אים געבן אזא כאפ אן, ער זאל אים געבן א קוש, כאילו ער האגט אים און קושט אים, ביז דערווייל יואב'ס שווערד, זעט אויס געווען דאס איז געווען אזא טריק, אז ער איז אראפגעפאלן פון אים פון אונטן, און עמשא האט נישט געכאפט, ער האט געזען, האט אים געגעבן א שטעך פון אונטן, אל החומש אין די בויך, און עס האט זיך אויסגע וישפוך מעיו ארצה, האט אים געשטאכן אין די בויך און ער איז געשטארבן. יעצט. אז דאס איז ווי מיר האבן געלערנט עמשא איז געווען פון אבשלום יואב האט זיך נוקם געווען אין אים האט אים געשטא געהארגעט. ביזדערווייל יואב מיט אבישי זיי צוויי די צוויי ברידער בני צרויה לויפן נאך שבע בן בכרי, און פון יואב'ס חברה האט מען געמאכט א גרויסן קול ווער ס'קומט ווי מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב מ'האט צוזאם גערופן די עולם זאל גיין מיט יואב ביזדערווייל עמשא איז דארט געלעגן טויט מ'האט געזען אז מ'האט שוין געזען דאס איינמאל ביי די פריערדיגע מעשה ווען מ'האט געהארגעט אבנר א ענליכע זאך. ווער ס'איז געקומען צו אים האט געסטאפט, דא אויך האט מען געלייגט אויפן זייט מען זאל נישט מען זאל נישט זען מען זאל נישט אדורך גיין, איבער געלייגט א בגד צוגעדעקט, ווען מ'האט אים אוועק געריקט האט מען געקענט פארן ווייטער די עולם נאכגעלאפן נאך שבע בן בכרי, שוין זיי גייען אים זוכן זיי געגאנגען דורך א באנטש פון שטעט אבלה בית מעכה וכל הברים, בקיצור זיי האבן אנגעטראפן. שבע בן בכרי אין א שטאט וואס הייסט אבלה בית המעכה דארט איז געווען שבע און דארט איז געווען א שטאט מיט א חומה האבן זיי צוגעגרייט א מצור געלייגט א סוללה א סוללה הייסט אזויווי א בעטערינג רעם צו עפעס א וועג א פארעם וואס מען שלאגט זיך מיט א שטאט און בקיצור מ'איז געשטאנען כמעט ביים אראפווארפן די חומה און אייננעמען די גאנצע שטאט מיטאמאל שרייט א אשה חכמה דאס איז די צווייטע אשה חכמה וואס יואב האט צוטון מיט יא א אשה חכמה עפעס א קלוגע פרוי שרייט צו יואב פון די שטאט און זי שרייט הערטס אויף יואב קום איך וויל רעדן מיט דיר. שוין, יואב גייט צו איר. און זי זאגט אים, הער אויס, וואס גייט דא פאר? וואס וואס פארוואס האסט וואס ווילסטו דא חרוב מאכן א גאנצע שטאט? וואלסט אונז געדארפט פרעגן, אונז וואלטן, אונז זענען מיט דיך, אונז מאכן שלום מיט דיך, אונז זענען שלומי אמוני ישראל, ס'איז א לשון וואס יעדע איינער ווייסט, אונז זענען בשלום, אונז זענען נאמן צו די מלך, דו ווילסט הרג'ענען די עיר ואם בישראל, פארוואס טוסטו אזוי? יואב האט געזאגט, ניין, איך וויל נישט הרג'ענען די גאנצע שטאט, חס ושלום, דא איז דא איין מענטש, פון הר אפרים, בכלל נישט פון ענק א לאקאלע מענטש, יא דאך נישט ענק'ס א מענטש, הייסט שבע בן בכרי, ער איז א מורד במלכות, גיבטס אים, אויב דו וועסט אים איבערגעבן וועסט אים מסר'ן און ראטעווען די גאנצע שטאט. וכך הוה, די פרוי האט געזאגט ווייסטו וואס, שוין ווארט נאר צו מ'ווארפט דיר זיין קאפ. און די פסוק פארציילט זי איז געגאנגען אל העיר בחכמתה, שטייט נישט וואס איר חכמה איז געווען, דארף זיך פארשטעלן אזוי ווי די אשה חכמה וואס איז געקומען צו דוד האט זיי געזאגט עפעס א דבר חכמה פאר די שטאט פארוואס ס'לוינט זיך זיי איבערצוגעבן שבע בן בכרי און רשי און די מפרשים פארציילן געוויס פארשידענע זאכן וואס זי האט געקענט זאגן און זיי האבן טאקע געכאפט שבע בן בכרי און אפגעהאקט די קאפ און געווארפן פאר יואב און געבלאזן שופר און יואב האט אויסגעפירט, די עולם איז אהיים געגאנגען און שבע בן בכרי איז געווען געענדיגט. שוין דאס איז די סוף פון די צווייטע מרידה, מען האט מכניע געווען די צווייטע מרידה וואס איז געווען אין דוד, און די פרק פירט אויס, איך ווייס נישט וואס ס'האט צו טון דא, אויף די ליסט פון דוד'ס שרים, יואב איז געווען אויף די גדר שר הצבא, בניהו בן יהוידע אויף די כרתי און פלתי, פשטות מיינט עס געוויסע גרופעס פון די צבא, אדורם איז געווען מען על המס, יהושפט די מזכיר, שוא געווען דער סופר צדוק די געוויסע כהנים עירא היאירי איז געווען א כהן שוין עד כאן דעם פרק.